אבער איצט זענען זיי געווען אויבן מיט דעם פנים צו דעם גלח, וועלכער האט זיך באשעפטיקט מיט זיי. האב איך זיי געקאנט זען גאנץ דייטליך, ווי א צושויער זעט פאר זיך דייטליך די אקטיארן אויף דער בינע. אלעקסאנדער איז געווען זייער קורצזיכטיק, אבער מאקס האט געהאט א שארף אויג. איך האב באמערקט אז ער האט געקוקט אויף מיר פון צייט צו צייט. די שמד צערעמאני האט זיך אנגעהויבן. איך האב זיך צוגערוקט נענטער צו הערן און זען דייטליך. דער גלח האט לאנגזאם פארגעליינט א געבעט און מאקס און אלעקסאנדער האבן נאכגעזאגט ווארט ביי ווארט. דער גלח האט זיך געצלמט, האבן זיי זיך אויך געצלמט. דער גלח האט א קוש געטאן דעם גאלדענעם צלם, האבן זיי דאס אויך געטאן. און ווידער א תפילה, און ווידער א קוש די איקאנע, און ווידער טיף זיך פארבויגן, און אזוי נאכאמאל און נאכאמאל. דאס האט זיך געצויגן מער ווי א שעה. די דיקע הויכע ליכט זענען קירצער געווארן און די לופט שטינקענדיגער, און פלוצים. פלוצים האב איך דערהערט אזעלכע ווערטער אז איך האב קוים מיינע אויערן געגלויבט. איך. זאג זיך אפ! האט אנגעהויבן דער גלח. איך זאג זיך אפ! האבן ביידע נאכגעזאגט. פון דעם פאלשן גלויבן, פון די אידישע רבנים און גאונים, פון די אידישע רבנים און גאונים, האט אויסגערעכנט דער גלח, און אלעקסאנדער און מאקס האבן באשטעטיגט. איך זאג זיך אפ און איך פארדאם! האט ווייטער געזאגט דער גלח. און איך פארדאם מיין טאטע און מאמע און מאמע וואס האבן מיך געפירט אויף דעם פאלשן וועג פון אידנטום. מאקס האט געזאגט די דאזיגע פארגיפטעטע ווערטער און געקוקט אויף מיר. טרערן האבן זיך געגאסן פון זיינע אויגן, אבער זיין מויל האט ווייטער נאכגעזאגט. איך האב דאך גוט געקאנט זיין מאמען פון וועלכער ער האט זיך איצט אפגעזאגט אַ קליינע, אַ פֿלינקע, פֿלעגט זי אָפֿט אַרײַנקומען צו אונדז אין שטוב, גערעדט פּויליש, גערעדט מיט שטאָלץ פֿון איר מאַקסן, געקענט האָב איך אויך זײַן טאַטן, אַ קרעפֿטיקן מאַן מיט באַקנבערד, אַ וויצלינג, און אָט זע, פֿאַרדאַמט ער איצט דער טײַערער מאַקס אַײַערער, פֿאַרדאַמט מיט טרערן אין די אויגן. איך האָב דערפֿילט, אַז איך וויין אויך, ביטער, שווער און קען זיך ניט צוריקהאַלטן, אַזוי ווי ביי אַ לוויה. און איז דאָס דען ניט געווען אַ לוויה? זייט איר אַ פאַרוואַנדעטער פון די יונגע לייט? האָב איך דערהערט אַ שטימע הינטער זיך. איך האָב זיך אַרומגעקוקט. לעבן מיר איז געשטאַנען אַ קליינע אַלטע נאָנע, זייער ענלעך צו אַ מאַן, ווייל זי האָט געהאַט אַ בערדל און געקוקט אויף מיר מיט נייגעריקע שטעכנדיקע אויגעלעך. איך האב פארשטאנען אז דאס איז די הויפט נאנע, מאדער סופיריאר רופט מען אן אזא הויפט נאנע אין ענגליש, זי האט אוודאי געזען אז איך האב זיך ניט געצילומט און זיך ניט ארונטערגעלאזן אויף די קני און אויך ניט געדאוונט, האט זי דאך שוין פארשטאנען אז איך בין א איד, מונדיר אדער ניט מונדיר, פארוואס זאלט איר אייך ניט אננעמען דאס הייליגע קריסטנטום? האט זי מיר געפרעגט, עס שטייט דאך געשריבן, וואו צוויי פארזאמלען זיך אין גאט'ס נאמען, דארט בין איך צווישן זיי. אנטשולדיגט, האב איך געענטפערט, עס שטייט געשריבן, וואו דריי פארזאמלען זיך, ניט צוויי. א, איר זענט באקאנט מיט דעם עוואנגעליום? דארפט איר אוודאי ווערן א קריסט, זון מיינער. מיר איז געווארן ביטער. איך האב ניט געוואלט מען זאל מיך ארויסיאגן פון קלויסטער, האב איך געזאגט, צו בייטן די רעליגיע מוז מען דאך האבן א פעסטן גלויבן אין דער אנדערער רעליגיע. געוויס, געוויס, האט זי זיך אפגערופן, נו, און אייערע פריינט, ווי האלט עס מיט זיי, האבן זיי א פעסטן גלויבן? איך האב געוואלט איר ענטפערן, אוודאי האבן זיי א פעסטן גלויבן אין דעם, אז אויב זיי שמד'ן זיך ניט, וועלן זיי קיינמאל ניט קאנען אריין אין אוניווערסיטעט, אבער איך האב עס ניט געזאגט. גיט מיר אייער ווארט יונגערמאן, האט זי געזאגט, אז ווען איר וועט באשליסן זיך צו שמד'ן, וועט איר קומען צו מיר. פארשפרעכט איר מיר דאס? איך האב איר פעסט פארשפראכן, אז אויב וועל איך ניט גיין צו קיין אנדערער, נאר אהער, ווייל איך זע דאך ווי גוט מען מאכט עס דא, דער ערשטער טייל פון דער שמד צערעמאניע איז געווען פארענדיגט, אויס אידן, אפגעזאגט זיך פון אידנטום, אצינד זענען די צוויי ביאלאסטאקער יונגעלייט ניט קיין אידן און ניט קיין קריסטן, זיי זענען איבערהויפט נאך נישט געבוירן, זיי עקזיסטירן ניט פון דער קירכעס שטאנדפונקט, זיי האבן א נאו-מענס-רעליגיע און א אצינד דארפן זיי ווערן קריסטן, מען מוז זיי טויפן, און צום טויפן מוז מען האבן וואסער. צוויי שטארקע פויערים האבן טאקע באלד אריינגעשלעפט אין קלויסטער אריין א גרויסע בלעכענע וואנע און אוועקגעשטעלט זי ניט ווייט פון דעם באלעמער. ארום דער בלעכענער וואנע האבן זיי אוועקגעשטעלט שפאנישע ווענטלעך און דערנאך אנגעהויבן טראגן וואסער מיט עמערס און גיסן דאס וואסער אין דער וואנע. די ביידע יונגעלייט זענען געגאנגען הינטער די שפאנישע ווענטלעך און דארט זיך אויסגעטאן מוטער נאקעט. דאס אבער האב איך שוין ניט געזען. די נייע טאטעס זייערע מיט דער שוואנגערער מוטער און דער גלח האבן דאס אבער יא געזען, ווייל זיי זענען אויך געווען אינעווייניג הינטער די ווענטלעך. איך אבער און די מאנאשקעס האבן געהערט ווי עמעצער קרעכצט אריין אין וואסער און ווען מען זאגט אלטע סלאווישע תפילות דאס האט ווידער גענומען א היפש ביסל צייט, די הויפט נאנע מיט דעם בערדל איז ווידער צוגעקומען צו מיר, זעט איר מיין זון, די יונגע פריינט אייערע זענען אצינד געווארן קריסטן, זייערע נשמות זענען ריין געווארן פון זינד, זיי זענען אצינד אומשולדיג ווי טייבעלעך, איר קענט אויך אזוי זיין מיין זון. דערנאך זענען די טייבעלעך ארויס פון הינטער די ווענטלעך, זיי זענען געווען זייער בלאס,

נאכגעזאגט אלץ וואס דער גלח האט געזאגט. וויפיל הייליגע בילדער, וויפיל אלטע ביכער האבן זיי דאס אלץ געמוזט קושן. די הויפט נאנע, וואס איז שוין איצט געווארן א גוטער פריינד, האט מיר פון צייט צו צייט ערקלערט וואס עס קומט פאר. אט דאס ברענגט מען די איקאנע פון דעם הייליגן ניקאליי, און מען לייענט איצט דעם און דעם קאפיטל פון דער עוואנגעליע, און מען זינגט דעם הייליגן געזאנג. וואס הייסט אזוי און אזוי, הערט זיך צו. די צערעמאניע האט זיך אנגעהויבן אכט אזייגער פרי און פארענדיגט ארום דריי נאכמיטאג. אלע זענען געווען מיד און הונגעריג. די צוויי געוועזענע פריינד מיינע זענען פארשוואונדן פאר א וויילע. איך האב שוין געוואלט אהיים גיין, אבער א יונגע מאנאשקע איז צוגעקומען צו מיר און מיט אראפגעלאזטע אויגן האט זי געזאגט, די הייליגע מוטער בעט אייך צו זיין דא ביי מאלצייט טראפעזא פאר די צוויי נייע קריסטן. איך בין נאכגעגאנגען דער יונגער מאנאשקע. א פאר מינוט שפעטער בין איך געווען אין עסצימער פון דעם מאנאסטיר. א לאנגער טיש, באדעקט מיט א ווייסן טישטעך, איז שוין געווען גרייט. אלע זענען שוין געווען פארזאמלט. די הויפט נאנע האט מיר באקענט מיט'ן גלח און מיט די ביידע טויף-טאטעס. טויפס. די טויף מאמע פילנדיג זיך ניט גוט פון שוואנגערשאפט איז געווען פארשוואונדן. די צוויי יונגעלייט זיינען דא אויך געווען, אבער זיי האבן ניט אויסגערעדט צו מיר קיין איין ווארט. די מירא, די שמעקנדיגע פוטער איז נאך אלץ געווען אויף זייערע פענעמער, ווייל אפווישן דאס טאר מען ניט, ס'איז א זינד. דאס עסן איז געווען איינפאך, פוטער, קעז, א שטיקל פיש פרוכט און טיי. מען האט געטיילט אויך קליינע ברויטלעך ספעציעל אויסגעבאקן אין דעם מאנאסטיר וואס שמעקן ווי ענגלישע מאפינס, זיי הייסן פראספארא. גערעדט האט מען פון ניט וויכטיגע זאכן און ניט פון דעם וואס איז נארוואס פארגעקומען. איך האב זיך געפילט שלעכט, און מיין נייע פריינט די הויפט נאנע האט עס באמערקט און געוואלט מיר געבן ספעציעלע טראפן מיך אויפצומונטערן. איך האב איר אבער באדאנקט און פארלאזן די מאנאסטיר. פארן צוזאמען מיט די צוויי נייע קריסטן האב איך ניט געוואלט, האב איך ניט געווארט אויף זיי. אין דער זעלבער נאכט האט מאקס שפירא באקומען א שווערן אנפאל פון עפילעפסי.

א פאר טעג שפעטער זיינען ביידע אנגענומען געווארן אין דעם גארני אינסטיטוט, אבער גארניט איז ארויסגעקומען פון זייער שטודירן. מאקס האט זיך געפילט קראנק, אנגעהויבן צו טרינקען. א יאר שפעטער האט מען אים ארויסגעטריבן פון דעם אינסטיטוט. ענליכעס איז געשען מיט אלעקסאנדער'ן, ער האט פארלוירן דעם חשק צו לערנען, צו לעבן. עס איז ניט אזוי גרינג צו פארדאמען דער אייגענער מאמען, אפילו ווען מען פארגיסט דערביי ביטערע טרערן. קאפיטל זעכצן. שבת אוונט, דעם אכטן יאנואר נײַנצן נול פֿינף, האבן אלע מיטגלידער פון דער רעדאקציע בירזשעוויא וויעדאמאסטי זיך פארזאמלט אין רעדאקציע-צימער אונטער דעם פארזיץ פון דעם ארויסגעבער סטאניסלאוו פראפער.

די און די שרייבער דארפן זיין אין דעם און דעם ראיאן. מיין אויפגאבע איז געווען צו זיין אויף נעווסקי פראספעקט לעבן דער מארסקאיא אוליצא, דאס הייסט גאר נאנט צום צאר'ס פאלאץ. צוזאמען מיט מיר אין דער זעלבער געגנט האט מען קאמאנדירט אונזער יונגן חבר גריגארי באריינסקי.

שעה. דער היסטארישער זונטיק האט זיך אנגעהויבן מיט א שמייכל. דער שווינדזיכטיגער הימל האט געשמייכלט מיט א בלייכן זונשיין, א זעלטנקייט אין יאנואר אין פעטערבורג. איך האב זיך געאיילט צום נעווסקי. עס איז געווען אביסל קאלטליך. א לייכטע דער ווינטל האָט געבלאָזן. אויפֿגערעגט זײַנען געווען די פּענעמער פֿון די מענטשן, וואָס זײַנען געגאַנגען אין דער ריכטונג פֿון דעם טרעפֿפּונקט פֿון אַלע רוסישע היסטאָרישע פּאַסירונגען, דעם שיינעם, ברייטן נעווסקי. דער אַלטער שטאָטזייגער אויפֿן ראָטהויז האָט געוויזן אויף עלף, אָבער די גאַס שוין געווען פול מיט מענטשן, די ברייטע טראטוארן זיינען געווען אנגעפילט מיט מענער, פרויען, אלטע, יונגע, סטודענטן, אדוואקאטן, דאקטוירים, שרייבער, און פארשטייט זיך שפיאנען. די פריידענקענדיגע, פרייפילנדיגע רוסישע אינטעליגענץ האט אין א ברייטן מעכטיגן שטראם זיך צעגאסן איבער דעם טראטואר. אינמיטן גאַס האָבן פּאַראַדירט אויף זייערע פֿלינקע, ייִדן-פֿײַנטלעכע און ליבעראַלן-פֿײַנטלעכע פֿערדלעך די בראַווע קאָזאַקן, וועלכע זײַנען שטענדיק באַטראַכט געוואָרן, מיט רעכט אָדער אומרעכט, די שטיצער פֿון טראָן. געשטיצט האָבן זיי אים מיט נאַגײַקעס. מיר, אויפֿן טראָטואַר, האָבן ניט גאַנץ קלאָר געזען די דאָזיקע שטיצע, וועלכע איז דערווײַל געווען אָן געברויך. דערווײַל. וועט עס אבער קומען צום געברויך? האבן מיר געפרעגט און געשמייכלט. יא, איך דערמאן זיך גוט אז דער טראטואר האט געשמייכלט און זיך געוויצלט, געהאלטן זיך ווי אן עולם וואס איז געקומען אין טעאטער זען א נייע פיעסע. בלויז עטליכע האבן פארשטאנען אז עס איז אסאך מער ווי א טעאטער פארשטעלונג. אויב יא א פיעסע, וועט עס זיין פון שעקספירישן שניט. אין דער פּראַכטפֿולער שטאָט-ביבליאָטעק, פּובליטשנאַיע ביבליאָטעקאַ, ניט ווײַט פֿון נעווסקי, האָבן זיך פֿאַרזאַמלט שרײַבער פֿון עלטערן דור און געוואַרט. אויף וואָס אייגנטלעך האָבן זיי געוואַרט? זיי, שׂונאים פֿון דער רעגירונג, פֿירער פֿון די דיקע זשורנאַלן, פּאָליטיקער און טאָנגעבער פֿון דער עפֿנטלעכער מיינונג, האָבן גוט פֿאַרשטאַנען, אַז די זאַך,

פון ווייטן, איבער די קעפ פון עולם, האט מען געקאנט זען הויך אויפגעהויבענע איקאנעס און בילדער פון צאר ניקאלאי. מיט דעם האבן די ארבעטער געוואלט ווייזן אז זיי קומען ניט ווי רעוואלוציאנערן, נאר ווי געטרייע קינדער צו זייער פאטער דעם צאר. גאר אנדערש, פארשטייט זיך, איז געווען די אפזיכט פון די אמת'ע רעוואלוציאנערן, אבער. עס וועט זיך שוין אויסגיסן אין א פאליטישן פראטעסט, איז געווען אלעמענס געהיימע האפענונג. די צושויער אויפן טראטואר האבן זיך געשטופט אלץ נענטער, און עס איז געווען שווער זיך דורכצושפארן. ביי דער פאליציי בריק, דאס הייסט נאענט פון פאלאץ, האב איך זיך געמוזט אפשטעלן. איך דערמאן זיך ווי דער שוישפילער בראוויטש, קאמיסארזשעווס, סקײַערס געטרײַער פֿרײַנט האָט עפּעס צוגעשריגן צו מיר, װאָס אַזױנס האָב איך ניט געקאָנט דערהערן צוליב דעם טומל. עס האָט זיך דערהערט אַ מעלאָדישער באַרויִקנדיקער טאָן, טאַ-טאַ-טאַ-טאַ, טאַ-טאַ-טאַ-טאַ, האָט געזונגען אַ װײַטער טראָמפּײט. װאָס דער דאָזיקער טאָן האָט באַדײַט און צו װאָס ער האָט זיך פּלוצעם אַרײַנגעריסן אין דעם טומל, האָבן מיר, די ניט-מיליטערישע מענטשן, ניט פֿאַרשטאַנען. ער איז אבער געווען אנגענעם פארן אויער, ער האט אויף א געוויסן אופן הארמאנירט מיט דער בלאסער זון און שיינעם מארגן און עלעגאנטע קליידער. דער טראמפייט האט געשפילט א גאר קורצע צייט, ווייניגער ווי א מינוט. אן אנדער טאן, שוין א מער פארשטענדליכער, האט געמאכט דעם טראטואר זיך פלוצלינג צוריקציען און אנהויבן לויפן. איך האב דערהערט. אז מען שיסט איין שאס א צווייטער און כמעט גלייכצייטיג אזוי ווי עמיצער וואלט ארויסגעשאטן ארבעס אויף א בלעכענער ברעט. אין דעם זעלבן מאמענט זענען די קאזאקן ארויפגעשפרונגען מיט זייערע פערדלעך אויפן טראטואר און מיט דער הילף פון דער הויפט אונטערשטיצונג פון טראן די נאגאיקעס אנגעהויבן צו פאריאגן דעם עולם

עס איז געווארן אוממעגליך פאר דעם עולם זיך ערגעץ צו באהאלטן. די לויפנדיגע מאסן האבן מיך צוגעשטופט צו א מויער. איך האב דערזען א גרויסע הויז טיר וואס וועט זיך אט אט צומאכן. עמעצער, איך ווייס ביז היינט ניט ווער, האט מיך געכאפט פאר דער האנט, א ריס געטאן צו זיך און דורכגעשלעפט מיך דורך דער שווערער טיר איידער זי האט זיך פארמאכט. קענטיג אז דער מאן איז געווען אין דער הויז, אַן אײגענער, װײַל װען מיר זײַנען שױן געװען אינעװײניק, האָט ער געזאָגט צום שװײצאַר, מײנענדיק מיך, דאָס איז מײַן באַקאַנטער, איך קאָן אים גוט. און מיר האָט ער געגעבן אַ צײכן, איך זאָל אים נאָכפֿאָלגן. איך בין אים נאָכגעגאַנגען אױף די שײנע ברײטע טרעפּ. אױפֿן צװײטן עטאַזש האָב איך דערזען פֿאַר זיך אַ טיר מיט דער אױפֿשריפֿט. זובאָווראַטשעבנאַיאַ שקאָלע, שולע פֿאַר דענטיסטן. קומט אַרײַן, האָט דער מאַן צו מיר געזאָגט. ער האָט געעפֿנט די טיר מיט זײַן אייגענעם שליסל. איך בין אַרײַן. איר קאָנט דאָ אָפּוואַרטן, האָט ער ווײַטער געזאָגט און איז אַוועק אין אַ צווייטן צימער. איך בין געבליבן איינער אַליין אין גרויסן צימער, וואָס, ווי איך האָב פֿאַרשטאַנען, איז געווען דער שולצימער. נאר אזוי ווי ס'איז געווען זונטיג האט מען ניט געלערנט, קיינער האט זיך נישט געזארגט וועגן מיר, עס זיצט עפעס א יונגערמאן און ווארט ביז דער היסטארישער מאמענט וועט איבערגיין, זאל ער זיך ווארטן, וועמען ארט עס? אפאר מאל האבן זיך באוויזן צוויי מיידלעך, זיי האבן אויסגעזען ווי אידישע און זענען דורכגעגאנגען דעם צימער. צוקונפטיגע ציין-דאקטארינס, האב איך באשלאסן ביי זיך, איינמאל ווען איך בין צוגעגאנגען צו דעם גרויסן פענסטער פון וואנען עס איז געקומען א קעלט, און געוואלט זען וואס עס טוט זיך אויף נעווסקי פראספעקט, האב איך הינטער זיך דערהערט א ווייבערישע שטימע, בעסער גייט אוועק פון פענסטער. וואס האט זיך געטאן אויף דער גאס? האט מען נאך געשאסן? פון דאנען האב איך דאס נישט געקאנט וויסן. אפשר. די גרויסע קאלטע שויב האט שטיל און אומהיימליך געציטערט. עס זענען פארגאנגען עטליכע שעה און איך בין נאכאלץ געזעסן. איך בין געווען זייער הונגעריג, געהערט ווי אין צווייטן צימער האט מען זיך געפארעט מיט טעלער און גלעזער, און מיין אפעטיט איז געווארן נאך גרעסער, היסטארישע געשעענישן אדער ניט, אבער א גוטע בוטערברויט וואלט באמת געווען אין צייט. אפשר וועלן זיי מיך איינלאדן צום עסן, האב איך דערלויבט צו שפילן מיין פאנטאזיע, אבער זיי האבן אפגעגעסן אן מיר. די רעאליטעט האט ווידער ניט דערגרייכט די געוואונטשענע הויך פון דער פאנטאזיע,

איך האָב אַרויסגערעדט אַ פּאָר דענקווערטער, זי האָט גאָרניט געענטפֿערט. דער מאַן, וואָס האָט מיך אַרײַנגעשלעפּט אַהער, האָב איך ניט געזען. זיכער, האָט ער מיך געראַטעוועט פֿון אַ סך אומאָנגענעמלעכקייטן, אויב ניט פֿון אַן ערנסטער געפֿאַר. איך בין דורכגעגאַנגען פֿאַרבײַ דעם שווייצאַר, וועלכער האָט העפֿלעך געעפֿנט פֿאַר מיר די שווערע אַרײַנגאַנג-טיר, און בין אַרויס אויפֿן גאַס. די לאנטערנעס האבן געברענט, די קאנקע טראמוויי האט געקלונגען מיט איר אלטמאדישן גלאק, קיין שפור פון קאזאקן. מענטשן זענען געגאנגען אהער און אהין אזוי ווי גארנישט וואלט פאסירט. מיינע געדאנקען זענען אבער געווען פארנומען מיט גאר אן אנדער זאך, ווייט פון היסטארישער באדייטונג. עסן. ארום צען אזייגער ביינאכט, שוין נאכדעם ווי איך האב געהאט א בייס,

סקווער, און דערזען פאר זיך א מאדנעם בילד. דער גאנצער פראנט פון ווינטער פאלאץ איז געווען פארנומען מיט סאלדאטן. זיי זענען ניט געשטאנען אין א געוויסער ארדענונג, נאר ארומגעגאנגען, געפלוידערט צווישן זיך, גערויכערט, און אויסגעזען אזוי אומשולדיק, אזוי היימיש, ווי ניט זיי האבן דאס מיט א פאר שעה צוריק געשאסן אויף די ארבעטער און אויף דעם פרידלעכן טראטואר-עולם. דא און דארטן האבן געברענט פונאנדערגעלייגטע פייערן, ווי דאס וואלט געווען א ווייטער פארוויסטער פעלד און ניט דער אריינפאר צום צארישן פאלאץ. לעבן די פייערן זענען געשטאנען פיראמידעס פון ביקסן, פון די זעלבע ביקסן וועלכע האבן ניט לאנג צוריק געשפריצט מיט פייער. איך בין צוגעקומען נענטער. מיין אוניפארם, וועלכן איך האב געטראגן אין דעם טאג, האט אויך היינט ארויסגערופן א געוויסן צוטרוי. די סאלדאטן האבן געקוקט אויף מיר און געשמייכלט, ווי זיי וואלטן געזאגט. נו, וואס זאגסטו ברודערל, שוין איינמאל געווען א טאג. זייערע פענעמער זענען געווען יונג, נאאיוו, זארגלאז, פויערישע בחורים אנגעטון אין סאלדאטסקע קליידער. האבן זיי זיך געפילט שולדיג? אין וואס? מען האט זיי אריינגעקלאפט אין קאפ אז חוץ דעם אויסערליכן שונא, איז אויך פאראן אן אינערליכער אין וועלכן מען מוז שיסן. נו. האָבן זיי דאָס געטאָן. אַן עלטערער אָפיציר האָט זיך באַוויזן פון דער ווייטנס און אָנגעהויבן צוצוקומען צו מיר נעענטער, איך האָב פאַרשטאַנען, אַז עס וועט זיין געזינטער זיך אָפּצוטראָגן. אויף מאָרגן האָבן מיר זיך ווידער פאַרזאַמלט אין דער רעדאַקציע פון דער צייטונג, אַלע, אַחוץ אונזער יונגן חבר באַריינסקי. וואו איז ער? ער דאַרף דאָך ברענגען אַ באַריכט פון דעם וואס ער האט געזען און געהערט אויף דער גאס, די צייטונג דארף שוין אנהייבן דרוקן דעם לאנגן באריכט, און דער פויליאק איז נאך נישטא, אזא אומפאראנטווארטליכער בחור מיט עלף מאנאטן צוריק האט ער חתונה געהאט און דארף באלד ווערן א טאטע, אה, דאס איז עס, פאמיליען אנגעלעגנהייטן, דער טייוול זאל עס נעמען, שיקט נאך אים באלד. אין דער רעדאַקציע האָט זיך באַװיזן אַ הױכער יונגערמאַן מיט אַ ייִדישן אױסזען. ער האָט אױסגעזען צו זײַן זײער אױפֿגערעגט. זײַן נאָמען איז געװען פּאָטאַשינסקי. ער האָט געזאָגט, ער איז אַ שװעסטערקינד פֿון באַרײַנסקי. ער איז געקומען זיך נאָכפֿרעגן אױף אים. באַרײַנסקי איז פֿאַרשװוּנדן, װײס מען ניט װעגן אים. די זאַך איז מיטאַמאָל געװאָרן ערנסט. טונקעלע געדאַנקען האָבן אונדז אַרומגעכאַפּט. מיר איז געווארן נאך אומהיימליכער אויפן הארצן ווען פאטאשינסקי, נעמענדיג מיך און בורדעסן דעם משומד אן א זייט, האט אונז איבערגעגעבן די ווערטער וואס באריינסקי האט געזאגט איידער ער האט זונטאג פארלאזן די שטוב, גליקליך איז דער וואס וועט איבערלעבן דעם היינטיגן טאג. נאך א טאג איז אוועק און נאך איינער, די גאנצע. שטאט, גאנץ רוסלאנד, די גאנצע וועלט האט שוין געוואוסט וואס עס איז פארגעקומען יענעם בלוטיגן זונטאג. מיר האבן נאך אלץ געזוכט אונזער יונגן מיטגליד פון דער רעדאקציע. יעדן טאג פלעגט פאטאשינסקי אריינקומען אין רעדאקציע און אפגעבן א באריכט פון דעם וואס ער האט אויפגעטאן. גארנישט האט ער אויפגעטאן. ער איז ארומגעלאפן פון איין שפיטאל אין א צווייטן און געזוכט זיין שוועסטער-קינד צווישן די פארוואונדעטע. אבער באריינסקי איז ווי אין וואסער אריין.

איז געלונגען פאטאשינסקי'ן פעסטצושטעלן אז דער קערפער געפינט זיך אין מארג פון אבוכאווער שפיטאל, די אדמיניסטראציע פון שפיטאל האט אבער זיך אפגעזאגט ארויסצוגעבן דעם מת. דאס הענגט אפ ניט פון זיי נאר פון גענעראל טרעפאוו, דעם נייעם נאר וואס אנגעשטעלטן באלעבאס פון פעטערבורג, דער זעלבער וואס האט זיך געמאכט ציניש אומשטערבליך מיט זיין באפעל פאטראנוב ניע זשאלעט.

פֿון דער אַדמיראַליטעט האָט געװאָרפֿן אַ לאַנגן בלױען שטראַל איבער פּעטערבורג. מיט אַ ביטערער איראָניע האָט מען דאָס אָנגערופֿן טרעפּאָװס אױג. מיר האָבן אױסגעפֿונען װוּ טרעפּאָװ, דער צײַטװײַליקער דיקטאַטאָר, װאױנט. ערגעץ אין אײנעם פֿון די פּאַלאַצן. מען האָט אונדז אָפּגעשטעלט בײַם אַרײַנגאַנג מיר האבן דערקלערט וואס מיר ווילן, די מענטשן זענען געווען ניט פיינדליך צו אונז אבער אויך ניט צו פריינדליך. ווארט דא אויף! האט מען אונז געהייסן. מיר האבן געווארט אין א שיין רייך דעקארירטן אבער האלב טונקעלן צימער, געווארט מער ווי א האלבע שעה, ניט גערעדט צווישן זיך, ווייל מיר האבן געפילט אז מען קוקט אויף אונז פון ערגעץ און מען הערט זיך אונטער. א הויכער, בילד-שיינער אדיוטאנט אין א גלענצנדער אוניפארעם איז ארויסגעקומען צו אונז, ער איז געווען די פארקערפערונג פון העפליכקייט און עלעגאנטע מאניערן, ער האט גערעדט צו אונז אזוי ווי ער וואלט געווען אונזער געטרייסטער חבר וואס איז גרייט צו טון פאר אונז אלסדינג אין דער וועלט, נאר ליידער גייט עס ניט, איר זעט דאך אליין וואס פאר א צייטן מיר לעבן דורך, אלזא, גאספאדא,

צוויי און צוואַנציק זענען מיר געווען, יידן און קריסטן צוגלייך, זיך פארזאמלט אויף דעם ניקאלייעווסקי וואקזאל. צוזאמען מיט אונז איז אויך געפארן א הויכע יונגע בלאנדע פרוי אין די לעצטע מאנאטן פון שוואנגערשאפט, באריינסקיס אלמנה. זי האט ניט געוויינט, זיכער זיך שוין אויסגעוויינט גענוג פריער. זי איז שטיל געזעסן אויף דעם ווייכן דיוואן אין א קופע פון וואגאן און פון צייט צו צייט אויסגערעדט איך ווייס דאך אז מ'האט אים אפגעשניטן דעם קאפ, איר קאנט מיך ניט אפנארן. ווער האט אפגעשניטן, צו וואס אפגעשניטן, האט זי ניט דערקלערט, און ווען עמעצער האט געמאכט א פארזוך צו באשטרייטן דאס, האט זי זיך פשוט ניט צוגעהערט. זיכער איז זי געווען ניט נארמאל אין יענע טעג. מאשיניסטן, קאנדוקטארן און די הייצערס האבן זיך באלד געוואוסט ווער מיר זיינען. א לאקאמאטיוו הייצער האט מיר אריינגעשושקעט אין אויער. גאנצע צוויי וואגאנעס מיט טויטע קערפער זיינען שוין אוועקגעגאנגען פריער אויף דער קלאדביזשטשע בית עולם. אזוי ווי שטיקער האלץ האט מען זיי אריינגעפאקט איינעם אויף דעם אנדערן. דער צוג האט אנגעהויבן לויפן. א שעה שפעטער זיינען מיר אנגעקומען.

איך געדענק שוין ניט אַלע נעמען, נאָר דער נאָמען פֿון דער סטודענטקע בערדיטשעווסקאַיאַ איז מיר געבליבן אין זיכּרון. מיר זענען אײַליק געגאַנגען צום ייִדישן בית-עולם. שטיל, לאַנגװײַליק שטיל איז געװען אַרום, װײַסער שנײ, שװאַרצע װאָראָנעס, אַ כמאַרנער גלאַרעגילטיקער הימל. װידער האָב איך דערזען די רײַכע, מיסטעריעזע מצבֿה, װאָס שטײט בײַם װעג, אױסערהאַלב די אַלע בית-עולמס,

איך דערזעה די פראכטפולע הויכע מצבה איבער דעם קבר פון דעם גרויסן יידישן סקולפטאר אנטאקאלסקי. מיט זיבן יאר צוריק בין איך געווען ביי זיין לוויה. עס האט פלוצלונג אנגעהויבן צו רעגענען, און אדוואקאט אסקאר גרוזענבערג האט אנגעהויבן זיין הספד אזוי, די נאטור באוויינט דעם טויט פון איר שענסטן זון. מיר גייען אריין אין א קליין שטיבל וואס געפינט זיך באלד ביים טויער פון בית עולם. האט דער גענעראל טרעפאוו געהאלטן זיין ווארט אדער פשוט געוואלט זיך אפטשעפען פון אונז. פינף רויט געלע קאסטנס זענען געשטאנען אויף דעם לאנגן טיש, אלע גלייך, אלע קאזיאנע געמאכט, קאנטיג באשטעלט אין איילעניש, אויף יעדן דעקל איז געווען אנגעשריבן מיט קרייד דער נאמען פון דעם אינהאלט פון קאסטן. בערדיטשעווסקאיא האבן מיר איבערגעליינט אויף דעם ערשטן דעקל, יודעי באריינסקי איז געווען אנגעשריבן אויף דעם צווייטן, אויסגעפירט מיט דער זעלבער קיילעכדיגער קאנצעלארישער האנטשריפט. ווי מאדנע, ווי ביטער איז עס געווען צו שטיין און קוקן אויף די מיט קרייד אנגעשריבענע ווערטער און טראכטן אז דא ליגט דער וואס האט מיט עטליכע טעג צוריק געארבעט מיט אונז, געלאכט מיט אונז, געהאט א יונג ווייב, וואס שטייט דא און קוקט און זעט ניט, א גאנצע וועלט האט דער אינהאלט געהאט. אין צימער איז אריין דער וועכטער פון יידישן בית-עולם, א קליין באשיידן יידל מיט א גוטמוטיגן פנים. פון אנהייב האט ער דערשראקן געקוקט אויף אונז, דערנאך זיך בארואיגט, אייגענע מענטשן זענען זיי דאך, געקומען צו דער לוויה פון זייער דערשאסענעם חבר. איך וויל אים זען! איך וויל זיך געזעגענען מיט אים, האט אנגעהויבן צו שרייען באריינסקי'ס אלמנה. דער וועכטער, אדער שמש, האט גענומען אפשרויפן דאס דעקל. שווייגנדיג האבן מיר אלע זיך צוגעקוקט צו דעם, די שרויפן וואס האבן געהאלטן דאס דעקל זענען לאנגזאם געווארן לענגער, ביסלעכווייז געוואקסן איינער נאך דעם אנדערן. עס איז געווען אזוי ווי דער מת דארט אינעווייניג אין דעם ענגן קאסטן וואלט זיך אנגעזאמלט מיט קרעפטן. לאַנגזאַם זיך אױפֿגעהױבן און שװאַך, נאָך דעם פֿינפֿטאָגיקן טױט, ענדלעך אַרונטערגעװאָרפֿן פֿון זיך די הילצערנע קאָלדרע, און אָט זעען מיר אים. אַ יאָמערלעכער געשרײ, גאָר ניט ענלעך צו אַ מענטשלעכן, האָט צעריסן די אָנגעשטרענגטע אַטמאָספֿערע. דאָס האָט באַרײנסקיס אַלמנה זיך אין שרעק אַ װאָרף געטאָן אױף דעם מת און אױסגעשריגן, אַ ליגן! מען האָט אים אָפּגעשניטן דעם קאָפּ! דאס איז ניט גריגארי, ליגנערס וואס איר זייט! זי איז געווען גערעכט. אין קאסטן איז געשלאפן זיין שווערן טיף אפאטישן שלאף א מאן פון א יאר פֿינף און דרײַסיק, מיט דיקע שווארצע גוט אויסגעהאדעוועטע וואנצעס מיט א שפיץ, און שווארצע אקוראט פארקעמטע האר. לעבן די אויערן זענען די האר איבערגעגאנגען אין טונקעלע באקנבערד, וועלכע האבן זיך ארונטערגעלאזט ביז אין דער מיט פון דער באק.

וועלכער איז געלעגן אונטער דעם דעקל מיט דער קאנצעלארסקער קאזיאנער אויפשריפט יוזעף באריינסקי, האט מיט באריינסקין גארנישט געהאט צו טאן. ער איז געווען גאר אן אנדערער, א פרעמדער, א טרויעריג-איראנישער פארזען, א טעות פון עמיצן פון דער פאליציי אדער פון שפיטאל, דער טייוול ווייסט פון וועמען. די אלמנה האט היסטעריש געוויינט און געהאלטן אין איין קלאגן אז מען האט אים אפגעשניטן דעם קאפ און אונטערגעלייגט אן אנדערן. איך בין צוגעגאנגען צו דעם אנדערן, אריבערגעבויגן זיך איבער אים, דערזען א שנור אויף זיין טויטן האלז אינעווייניג אין קאלנער. איך האב אויסגעשטרעקט מיין האנט און א צי געטאן. די דינע שנור איז געווען אביסל פעטלעך, אנגעזאפט מיט מענטשלעכן פארטריקנטן שווייס. נאך היינט צו טאג ווען איך שטרענג אן מיין פאנטאזיע דערפיל איך, אדער איך מיין אז איך דערפיל אין מיינע פינגער די זעלבע מורא'דיגע און אביסל אפשטויסענדיגע סענסאציע וועלכע איך האב דעמאלט דארט געפילט. און ווען איך האב א צי געטאן די פעטליכע שנור און זי אויפגעהויבן, האט זיך באוויזן אין דער לופט א קליינער גאלדענער צלם. הילפלאז פאטעטיש איז ער געהאנגען צוגעפעסטיגט צו דעם שנירל, נאציאלנע קרעסטשיק, א צלם וואס קריסטן טראגן אויפן קערפער. דאס איז געווען אזוי איבערראשנדיג אז די האלב משוגע געווארענע שוואנגערע פרוי איז געווארן פארשטומט און געקוקט מיט פארוויינטע און פוסטע אויגן אויף דעם גאלדענעם צלמ'ל וועלכער איז ווי דורך א בייז וואונדער אריינגעדרונגען אהער אין סאמע הארץ פון אידישן בית עולם. אין דעם מאמענט האט די טיר זיך געעפנט און אין צימער איז אריין א מאן אנגעטון אין דער אוניפארם פון א פריסטאוו. איין בליק און איך האב דערקענט דעם מאן. זדראסטוויטע גאספאדא! האט ער העפליך אנגעהויבן. איר האט געקראגן דעם קערפער פון אייער פריינט, יא? נאכדעם איז געווען א ווערטעל-דועל צווישן מיר און דעם פריסטאוו. אט איז אונזער געשפרעך ווארט ביי ווארט.

באַרײַנסקאָ האָט אפשר געהאַט אָנגענומען דעם קריסטלעכן גלויבן און אײַך ניט דערציילט וועגן דעם? איך: געשמדטע ייִדן טראָגן ניט קיין צלם. פּריסטאַוו: איך קען פּערזענלעך עטלעכע געשמדטע ייִדן, וואָס טראָגן יאָ. איך: באַרײַנסקאָ האָט געקראָגן אַ קויל אין קאָפּ. דער דאָ אָבער איז דערהרגעט געוואָרן פֿון אַ קויל אין האַרצן. פּריסטאַוו: פֿון וואַנען ווייסט איר, אַז באַרײַנסקאָ האָט געקראָגן אַ קויל אין קאָפּ?

און צו דעם שטעטל האָט באַלאַנגט דער ייִדישער בית-עולם. ווי נאָר איך האָב אויסגערעדט דאָס וואָרט ביאַליסטאָק, איז מעטלענקאָ, איך ווייס ניט פֿאַר וואָס, געוואָרן רויט, געוואָלט עפּעס זאָגן, האָט זיך אָבער צוריקגעהאַלטן און אַ וואָרף געטאָן זיך צו דער טיר. ער איז פֿאַרשוווּנדן און מיר האָבן אים שוין מער ניט געזען. גוט! וואו איז אבער באריינסקא'ס גוף? מיר האבן פארלאזן דעם אידישן בית עולם מיט דעם מת וואס האט אויף אזא פאנטאסטישן אופן זיך אריינגעשמוגלט צו אידן און געלאזט זיך גיין צום קריסטליכן פראוואסלאוונעם בית עולם. דער זעלבער ריינער שניי האט באדעקט אונזער און זייער פעלד, דער זעלבער כמארנער איצט אומצופרידענער הימל איז געהאנגען איבער אונז און זיי. מיר זײַנען געגאַנגען איבער די פֿאַרשנײטע װעגן, פֿאַרזייט מיט קבֿרים, און װאָס װײַטער, אַלץ מער מענטשן האָבן מיר געטראָפֿן. ביסלעכװײַז זײַנען דאָס שױן געװאָרן גרױסע גרופּעס צו צװאַנציק, דרײַסיק און מער פּערזאָנען, מענער און פֿרױען. מיר האָבן זיך שנעל באַפֿרײַנדיקט מיט זײ. דאָס זײַנען געװען קרובֿים און פֿרײַנד פֿון די, װאָס מען האָט הײַנט אין דער פֿרי געבראַכט אַהער פֿון פּעטערבורג, דיקער האלץ. די מענטשן האבן זיך דערוואוסט וועגן מיין צוזאמענשטויס מיטן פריסטאוו מעטלענקא און זיך אנגעהויבן צוצוטולען צו מיר, זעענדיג אין מיר א מין פארטיידיקער זייערן. א מאן וואס נעמט זיך אן פאר זיי. ווי הילפלאז און שוצלאז, הייסט עס, זענען זיי, די ארבעטער, געווען, ווען אפילו אזא קליינער עפיזאד האט שוין געקאנט ארויסרופן ביי זיי צוטרוי און איבערגעגעבנקייט. מען באערדיקט די דערשאסענע אין צוויי ברידער קברים אלע אינאיינעם, האבן די ארבעטער מיר דערציילט, מיט איין קבר איז מען שוין פארטיג, קומט גיכער וועלן מיר נאך עפעס קענען זען. א גרופע פון עטליכע הונדערט מענטשן האבן זיך פארזאמלט לעבן א גרויסער קוואדראטנער גרוב וואס איז גארניט געווען ענליך צו א קבר, אבער עס איז פארט געווען א קבר, איינער פון די היסטארישע קברים וועלכע די מענטשהייט גראבט אויס ווי א פונדאמענט פאר איר צוקונפט. די צוקונפט איז דאך שטענדיג געבויט אויף דעם קבר פון דער פארגאנגענהייט. איין גיגאנטישע פיר-עקיגע גרוב איז געווען פארשאטן, אבער קיין בערגל ערד האט מען איבער דעם ברודער-קבר ניט אויפגעשאטן, פארקערט, מען האט פארגלייכט דעם ריזיגן קבר מיט דער ערד, מען זאל אים ניט זען, ניט דערקענען, ניט וויסן וואו ער געפינט זיך. דאס צווייטע גיגאנטישע גרוב איז געווען בלויז האלב פארשאטן, און א קליינע ארמיי קברנים האבן דאס איצט געארבעט אויף דעם מיט זייערע שארפע לאפעטעס. וויפיל זענען דאס געווען פארשאטן און האלב פארשאטן, איז געווען שווער צו וויסן, יעדער איינער האט געגעבן אנדערע ציפערן, אבער אפאר הונדערט זענען זיכער געווען, און צווישן די הונדערטער איז אויך געווען ערגעץ אונזער שטילער בארענסקי.